לכאורה איז שייך צו די פרשת השבוע, איז די באוואוסטע שיחה וואס די רבי זאגט וואס איז די נפקא מינה פון אפרים מיט מנשה, אז מנשה, אז יוסף געגעבן א נאמען מנשה, נשני, וואס איז נשני? אז ער דארף וויסן אז יעדע מאל ווען איך זעה מנשה איך טראכט ס'קען זיין אז מצרים מאכט פאר מיר א היפנאזע, איר ווייסט וואס איז היפנאזע? אז איך קען פארגעסן די גאנצע מציאות פון שליחות, פון אידישקייט, פון מיין טאטע, איז דא אזא מעשה, א אמת'ע מעשה, געווען א מענטש וואס האט געמאכט א היפנאזע, געווען א גרויסע זאל און ער זאגט ווער מתנדב צו קומען איך מאך א היפנאזע און ער קען פארגעסן די גאנצע זאך וואס ער געמאכט די לעצטע צוויי וואכן, איך זעה איינער שטייט און זאגט אקעי איך בין מוכן, איז זאגט א צווייטע מענטש נע נע נע נע מאך נישט ווארט וואס האלט איר איך געגעבן אים א הלוואה הונדערט טויזענט דאלער פאר א וואך צוריק, איז ער געגעבן א נאמען מנשה, פארוואס מנשה? אז יעדע מאל ווען איך זעה מנשה דארף וויסן אז עולם הזה איז העלם והסתר, איז צמצום, און ער קען חס ושלום אין מצרים, ער לעבט אין וועלט, ער קען פארגעסן. איז דער רבי זאגט איז וואס איז די דרך? זינגן אלטע ניגונים, רעדן אויף ר' שמואל מונקיס, איך געהערט אז יעצט דא אין סעווען סעווענטי איז געווען איינער א אינגל ר' שמואל מונקיס, יא? ס'איז אמת? א מחיה! א אינגל שמואל מונקיס, די גאנצע כיתה וועט לערנען שמואל מונקיס. איז ער לעבט מיט אמאל, אמאליגע ער זינגט די ניגונים פון אמאליגע חסידים, אויף א מתנגד, א חסיד היינט, און ער לעבט מיט אמאל, אסאך מענטשן לעבן מיט אמאל, מען זאגט מעשה'ס, זייער פיין, אבער פון די צווייטע זייט

מיט א שניפס איז געווען ביי מיר א שאק, דער רבי מיט א שניפס, איי פארוואס דער רבי מיט א שניפס, אקעי, ווייל מען דארף זיין אין וועלט, היינט איז דא אסאך זאכן דער רבי געמאכט אין וועלט, איז לכאורה די גאנצע שאלה דא, איך מיין אזוי, אויב מען דארף מאכן די מנשה מער, אדער די אפרים מער. איז וואס לכאורה, איך פסק'ן נישט, מען פרעגט די גדולי ישראל, אבער איך מיין לכתחילה ווען די קינד איז קליין מען דארף מאכן די מנשה, און ווען די מנשה איז זייער שטארק, שפעטער מען נעמט די מנשה צו אפרים, ווייל א מנשה איז דא אסאך מענטשן מען מאכט א פארברענגען וואס איז געווען אמאל, מען רעדט אה עס איז געווען אמאל עס איז געווען אמאל רבי שלמה חיים עס איז געווען רבי מענדל וואס איז היינט נישטא גארנישט.

מ'האב מער טשאנסן, למשל יעצט איז דא אזא מציאות פון זום, זום זום, איך ווייס זום זום, זום, פון איין זייט, אבער פון א צווייטע זייט איז ממש הפלא ופלא, מ'קען זיצן אין א פארברענגען, איך האב געזיצן אין א פארברענגען מסתמא אייך אויכעט, פערציג אדער פופציג טויזנט טויזנט מענטשן, ווי איז געווען אזא מציאות מ'קען מאכן איין פארברענגען פופציג אדער. נישט מציאות, און אן פריד, און אן זאל, און אן עסן, גארנישט נישט געווען, איז געווען א מסך און געענדיגט די מעשה. אדער למשל, ביי אונז איז דא, איך ווייס נישט אין אמעריקא איז אפשר נישט, ביי אונז איז דא א גרויסע פראבלעם מיט די, מיט די וואטסעפפ, מיט די וואטסעפפ, מיט די, מיט די טעלעפאנים, יעצט ווען איך געקומען דא אין אמעריקא איז איינער געגעבן מיר. א טעלעפאן ווייל איך דארף קלינגען צו בית חבד, אבער ביי מיר אין בית חבד בכלל איך האב נישט אזעלכע זאכן, וואס מיט פון איין זייט ס'איז א גרויסע סכנה, איך ווייס בחורים בחורים ביי אונז אין ישיבה און זיי זאגן אז זיי זעהן די טאטע ממש השם ישמור די טאטע א חסידישע איד, ער גייט אריין און ער קריכט אריין און וכו' וכו' וכו' וכו', איז די קינד קומט צו מיר וויינען, איך קום אין שטוב און איך ניץ די, און איך זעה ווי די טאטע, א שרעק! א שרעק! און וואס מען קען זאגן צו די טאטע, פארשטייסט? וואס מען קען זאגן צו די טאטע. איז וואס? איך קלינג צו די טאטע און פרעג דו האסט א חסימה? וואס איז א חסימה? יא יא זיכער איך האב איך זאג אין הכשר דו ווילסט זוכן שחיטת לובאוויטש שטייסט ער איז ער שחיטת לובאוויטש נאר לובאוויטש און נישט סאטמער און נישט אפילו נישט רב לאנדא פארשטייט אבער דא ער מאכט עפעס א חסימה און די קינד מאכט וואס ער וויל און די טאטע אויכעט מאכט וואס ער וויל אבער פון א צווייטע זייט דורך די שמוציגע זאכן קען מפיץ הפצת חסידות אן א שיעור אן א שיעור ס'איז נישט נארמאל מען כאפט נישט דאס זאגט א שיעור איך יעצט די לעצטע צייט געמאכט שיעור אין יוטוב דו ווייסט ס'איז דא אזא מציאות פון יוטוב זיצן מענטשן צען טויזענט ס'איז הפלא ופלא דו זיצט אין שטוב דו רעדסט און ס'איז הפצה אבער פון א צווייטע זייט אסאך מענטשן, ס'איז געווען ביי אונז א בחור און איך געווען א שליח, און אמאל ער קומט צו מיר ממש וויינט, געוויינט, געוויינט, ער איז א גערער חסיד, א גערער חסיד פון שטוב, די טאטע ער געווען אביסל געגליטשט, טאטע געשיקט אים אין לובאוויטשע ישיבה, איז איך זיץ מיט אים שפעט ביינאכט.

אבער ס'איז זעהר, ביי מיר איז זעהר א גרויסע פראבלעם, זעהר א גרויסע פראבלעם, פון איין זייט מען קען דאס מאכן זעהר גרויס, אבער פון די צו, איך נוץ נישט, פארוואס? איך וויל נישט אז די בחורים זאלן זעהן, איז ביי מיר אין די אפיס אויף די קאמפיוטער, איך האב א וואטסאפ, אבער אין די טעלעפאן איך האב א, איך נעם א, ווייסט א נארמאלע טעלעפאן, א נארמאלע טעלעפאן, ס'איז זעהר, דו ווייסט. איז אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי ממש דא פון איין זייט ס'איז זייער שווער דו דארף אלעמאל לויפן צו די אפיס קוקן אין די אימעיל וואס איז געווען א פארצייטישע זאך אבער בכללות איך טראכט איך ווייס נישט איך טראכט די ערשטע יאר מען דארף זייער שטארק אויף מנשה, ווייל א בחור איז א תמימות'דיגער בחור, א פיינער בחור, א איידעלקער בחור קען נאך, אבער שפעטער זאל נישט זיין חס ושלום אז א בחור וואקסט, אז ער מיין מלמד ער איז געקומען פון די אלטע דור, אבער היינט איז צייט די, מען דארף ניצן דעם מנשה צו עפרים, מען דארף געדענקן דעם מנשה מאכט די.

אבער די הצלחות איז די מערסטע איז דא מיר גערעדט פאר אביסל צייט וואס איז די נפקא מינה פון א עסקן ביז א שליח. א שליח קען זיין אמאל אינמיטן די יארן ער ווערט א עסקן ער ווערט נישט קיין ער האט א בנין ער דארף האבן אסאך געלט און די די קאפ ער נישט צוגעבונדן צו מנשה ווען ער מען דארף, ס'איז נישט לייכט, אבער אויב מיר זענען דא, איז א ראיה אז מיר קען דאס מאכן, ר' שמואל מונקעס נישט געקענט דאס מאכן, והראיה אז ביי זיין צייט נישט געווען אזעלכע זאכן, און בעיקר די פראבלעם אין דעם, זייער וויכטיג, מיר, ווען איך געווען א אינגל, איך געזען אלעמאל מיין טאטע געגאנגען קויפן, געזוכט א הכשר, אדער ווען מען קויפט זאכן, איז געווען דאס געווען די מסורת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, מען געט א מסורת, איך האב געהאט א מסורת מיין טאטע לייגט תפילין און ציצית, איך נישט געזען קיינמאל מיין טאטע האט אזא מאשין, נישט געזען, ווער מאכט די מסורת אויף די מאשין, ווער מאכט די מסורת אויף די מאשין? איך, און דו, אז די קינד זעהט ווי איך מתייחס אויף די קאמפיוטער, דאס איז זיין זיין מסורת, איז אויב ער זעהט אז די טאטע קוקט אין די קאמפיוטער און ער זעהט אלעמאל איז דא א תוכנית איז דא א הכשר, א הכשר, ביי מיר אין שטוב איז דא א סטעמפל הכשר, א קינד דארף וויסן דאס איז ממש סכנת נפשות, איך דארף זעהן לכתחילה אויב איז דא א הכשר. אזוי ווי אין אין די זאך פון עסן איך פרעג וועלכע הכשר איז דאס? וועלכע הכשר איז דאס? יא ס'גוט? אה? דאס גוט? אקעי. די פראבלעם מיר מאכן דאס, מ'האבן א גרויסע אחריות נישט ס'איז נישט איך ניץ יא אדער ניץ, ס'איז נישט מיר אפילו איך בין א צדיק גמור און ווען איז דא א מודעה דו ווייסט א מודעה א מעסעדזש וואס איז נישט גוט איך געהאט פאר איך געווען פאר

צו א צווייטע קאמפאני, פארשטייט? צו איין קאמפאני אין דיין פלאץ. ס'איז ממש סכנת נפשות. איז איך זאג, איז זייער וויכטיג, מיר דארפן ווייזן די קינדער וואס איז אונזער מסורת. ווי מ'נוצט א קאמפיוטער, ווי מ'נוצט א טעלעפאן, מ'נוצט אלע זאכן וואס נישט געווען אמאל. מיר דאס אויף אונזערע אחריות, ווייל די קינד איז נישט וואס מען רעדט צו אים, מען רעדט צו אים מען טאר נישט זעהן מען טאר נישט, אבער וואס ער זעהט ווי די טאטע און ווי די מאמע לעבן, איז דא אסאך, איך געקלינגען יעצט, א גרויסע משפיע, ער זאגט איך האב נישט די טעלעפאן נאר די. פרוי מיינע, זי האט יא, שיקט א וואטסאפ צו מיין פרוי. זייער פיין, אבער א קינד, ער קען נישט זעהן אז מיין מיין מיין טאטע איז א חסידישע איד, אקעי, איז מען דארף, מן הסתם איך זאג דאס זייער זייער גרויס אחריות, און די המלמדים דארף יעצט יעצט אריינליגן אין דעם, אז אויב מען רעדט נישט אויף דעם, און די קינד זעהט איין זאך אין שטוב, און צווייטע זאך אין די חדר, איז. שוין סתם געטראכט אז מנשה און אפרים אז אקעי. לחיים לחיים לחיים. איז דא א מעשה פון די חפץ חיים חפץ חיים אמאל איז געווען ביי אים איינער א איד א מלמד חפץ חיים האט געזאגט דו ביסט מעביר על הדת מיליאן אידן

און ער איז א איד, ער איז געווען אין די חדר, ער איז געווען א ווילדע חי', און די מלמד האט געווארפן אים ארויס, איז זאגט די חפץ חיים, דו האסט גענומען דעם מענדעלע ארויס, און ער איז מעביר על הדת מיליאן אידן. דא איז די אחריות, אבער פון א צווייטע זייט, וויפיל חסידישע בחורים, יונגעלעך האסטו?

און ווען איך, איך געדענק ביז היינט אפאר מיינע מלמדים, איך געהאט געהאט א מלמד א בעלזער חסיד, לעמפל, לעמפל, האסט געהערט אויף לעמפל? נישט געהערט? לעמפל, א בעלזער חסיד, און ער איז געווען א מורה אין כיתה ג', איך געדענק נישט וואס מ'געלערנט, וועלכע חומ, געדענק נישט גארנישט. אבער וואס ער געדענקט יא, אסאך מאל ער האט געהאט התפעלות און מיר געטאנצט אינמיטן די כיתה, געזאגט אשרינו אך ס'געווען א ליובאוויטשע ניגון און מיר געטאנצט אויף די טישן אויף די בענקל, דאס ער געדענקט דאס ער געדענקט. יונגעלע מען געדענקט נישט די פשט די קצות און די ר' שמעון שקאפ אדער די רשי אדער סי' ששכם, וואס מ'געדענקט איז אין די חוש, וואס איז דא עפעס א זאך אין די חוש. דאס מ'געדענקט און איך געדענק די מיין מנהל ר' משה טורק, כ'האב נישט געדענקט פון וואס ער גערעדט אבער איך געדענק ווען ער האט געהאט עפעס א געזאגט עפעס א סברה א גוטע סברה, ער האט גענומען געמאכט מיר דא א קוועטש אזא ווייסט דאך אזא ס ס א זיסע קינד. די קוועטש איך פיל ביז היינט, פארשטייסט? מען דארף מאכן נישט נארמאלע זאכן, נישט נארמאלע זאכן, נישט נארמאלע זאכן, אמאל די רבי אינמיטן די כיתה זינגט א ניגון, אמאל די ניגון איז דא א בעלזע ניגון.

ווערט זייער אינטערעסאנט. אליפז, אליפז די זון פון. איז עשו געזאגט אים גיי הרג'נען יעקב אבינו. און אויב נישט שטייט אין די מדרש מען ווייסט נישט שטייט אין די מדרש אויב נישט איך הרג'ע דיר. איז וואלט ער געגאנגען געגאנגען צו יעקב אבינו און געוואלט אים הרג'נען. זאגט די מדרש וויבאלד ער איז געווען בחיקו של יצחק.

תמנע איז געווען, תמנע איז געווען א פילעגעש, און שפעטער אליפז געגאנגען אויף די חתונה מיט זיין מאמע, און פון דעם איז געקומען עמלק. דעם קומט עמלק, פון דעם וואס קומט עמלק. איז וואס שטייט אז אז אליפז געהאט השפעה אויף עמלק נישט הרג'נען, ווייל עשו האט שפעטער געזאגט צו עמלק גיי הרג'נען, גיי הרג'נען יעקב אבינו, און אליפז געהאט אויף אים השפעה נישט הרג'נען, פארוואס? אויף די ליבשאפט. אבער פון א צווייטע זייט די תמנע, לכתחילה איז זי געוואלט זיין א שפחה ביי אבער שטייט אין מדרש זייער אינטערעסאנט שטייט אין מדרש זי איז געוואלט מתגייר זיין און אברהם אבינו נישט געוואלט און שפעטער זי האט זי האט געהאט אזא שנאה און זי האט געגעבן א צוואה צו עמלק הרג'נען אידן. זייער אינטערעסאנט א יונגל וואס ער זוכט אהבה.

ראש השנה ער געמאכט א פיקטשער ווי ער גייט אריין אין א קלויסטער פארשטייסט און ער איז געווען א מוכשר און געשריבן די שיעורים פון זיין טאטע איז איך גע גערעדט מיט אים איז ער געזאגט פארוואס איך נישט געהאט אהבה פון מיין טאטע די טאטע איז געווען א הייליגע מענטש נו טאקע ער זיצט און לערנט ער ווייסט אסאך חסידות.

ס'איז זייער אינטערעסאנט. און זייער אינטערעסאנט כ'האב געזאגט א שיעור, איז געווען דארטן א דאקטער, געזאגט מיר א מענטש ניין געמאכט א טעסט ווען א מענטש האט אהבה, איז געמאכט א עלעקטראניש, ווי הייסט עס, מ'לייגט אויף די קאפ אזעלכע, און מ'זעהט וועלכע שטיקל אין די קאפ ווערט נתעורר ווען א מענטש האט אהבה. איז מען געזעהן ס'איז דא א פלאץ. שפעטער האט מען געמאכט די זעלבע טעסט אויף שנאה. אינטערעסאנט די שנאה און אהבה אין די זעלבע פלאץ, ווייל אהבה מיט שנאה איז אויכעט א קשר, שנאה איז נישט אז איך פייף אויף דעם מענטש, אדרבה איך האב מיט אים א שייכות, אלעמאל ווען קומען מענטשן אז זיי האבן א פראבלעם מיט שלום בית, אמאל עס טרעפט זיך אין פוינט קאנעקט זיך נישט אבער סתם אין וועלט איז דא אזעלכע נקודות איז אלעמאל איך זאג צו אויב ס'שטערט דיר וואס זי זאגט און אויב ס'שטערט די פרוי וואס אה איז דא א שייכות א שנאה איז עכט א קשר נאר וואס ווען ער האט נישט די אהבה פון די מלמד אדער פון די טאטע חס ושלום ווערט א שנאה. ס'איז געקומען צו מיר א בחור, א חסידישע בחור, מיט פאות, א בעלזער חסיד, און ער זאגט מיר, איך בין פיינט גמרא. פרעג איך אים, וואס די גמרא האסטו ג. מה עשתה לך הגמרא? וואס וואס נאך? ער געדענקט אז די טאטע געקוועטשט אזוי שטארק, פארשטייט זיך אזוי שטארק לערנען גמרא, עס ווערט א שנאה.

רגל, כדורגל ווי מען זאגט אין אידיש, כדורגל, סאקער, זייער שטארק, איז די מורה בראון געזאגט איך געזען אז דו געמאכט א גאול, wow ס'איז געווען א גאול, און יעדער מאל ער האט געקוקט האסטו געכאפט די באל, און די בחור נאך איין יאר געווארן ממש א פיינע בחור, ווייל ער האט געזען אז די מלמד נישט נישט נאר אויב דו לערנסט, איך בין דיין חבר, אויב נישט איז די פשט דו קוקסט נישט אויף מיר, איז אסאך מאל יונגעלעך זאגן צו מיר, האבא שלי רוצה כבוד, ער וויל די כבוד, ער וויל אז איך וועל זיין די בעסטע אין די כיתה, זאלן א פרסים, זאלן אזא צעטלעך, געלערנטע, איז ער וויל נישט מיר, ער וויל מיין, ס'איז נישט אמת, א יונגל דארף פילן אז איך בין מיט אים אין די זעלבע צייט, זיכער איך בין צופרידן אז ער לערנט און מ'דאווענט וכו' וכו', אבער דאס איז נישט קיין תנאי, אויב ער לערנט, איך זאל זיין חבר אדער נישט, דאס איז זייער וויכטיג היינט, בפרט היינט ווייל מיר פילן אז ל ב בעוונותינו הרבים, מענטש ווערט ווייסט אזוי קאלט צו אידישקייט, ער גייט דאווענען, ער גייט לערנען אבער. טוי זיך אויך אזוי מסתמא, נע? זייער ווייניג. זייער ווייניג, אקעי. פיין. איז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם מלמדים. איז א מלמד דאס איז א גרויסע זכות, והראיה אז די רבי האט גערעדט אלעמאל אויף מלמדים, ביי די מיטעלע רבי די מלמדים געזיצן אין אויבן אן, ווייסט? און איך הער אין גער איז געווען א ספעציעלע היט פאר די מלמדים, ווייל מלמד ער מאכט ווער וועט זיין א רבי, ווער וועט זיין א א רב, ווער וועט זיין א שוחט, ווער וועט זיין א מוהל, ער דאס איז די די בסיס, ווי מ'זאגט בסיס? פאנדעישאן. פאנדעישאן, אה.

איז דא אזא ווארט אז א יונגל ווען ער וואקס ווען ער וואקס א יאר אדער צוויי יאר ער קומט צו די מאמע און זאגט מיין הויזן איז קורץ איז וואס ער איז בעצבות אדער בשמחה? בשמחה געוואקסן. שטייט אין חסידות אז מחשבה דיבור ומעשה איז לבושים, איז וואס איז די ראיה אז מיר וואקסן ווען מיר פילן אז אונזער וועג אין מחשבה און דיבור ומעשה ס'איז היינט ס'פאסט נישט פאר אונז, ס'פאסט נישט, ס'איז ס'איז צו קורץ פאר אונז, איז אויב א מענטש ער פיל נישט ער גייט די די אין א מלמד דאס איז זייער א נקודה א א. עדינה נקודה עדינה ווי מ'זאגט איידל איידל איידל ווייל די מלמד ז דאס איז אסאך ארבעט שמאוד נשחקים איך האב נשחקים אין אידיש איז דא אזא ווארט נשחקים אויסגעריבן בורנט אוט זאגט מען און יא פארוואס דו האסט א כיתה און שפעטער נאך א יאר זי גייט אין א צווייטע קלאס אין א דריטע קלאס איז דו פילסט נישט די אבער דו יעדער מלמד דארף וויסן איך געבויט א שטיקל פון די קינד און אויף דעם מען קען נישט מאכן די צווייטע שטאק אן די ערשטע שטאק. הערסט א מעשה. ס'איז געווען ביי אונז איידער א רב, א ליטווישע, ער ווייסט לערנען אסאך, זאגט שיעורים, אבער ער האט נישט קיין בארד. אבער ער איז זייער א פיינע איד. זיין זון געקומען לערנען חסידות, געווארן זייער נאנט צו חסידות, און ער איז געגאנגען מיט א בארד. טאטע געווען פייער. מען קען זיין א חסידיש א פרומע איד, ער ווייסט לערנען, ער ווייסט זאגן, אן א בארד, וואס זאל ער? איז ער זאגט ער קומט צו מיר מה אמרת לו וואס האסט דו געזאגט אים איך האב נישט געזאגט זאגט אים אז ער דארף שניידן די בארד איך גיי אן א בארד ער דארף שניידן די בארד זאגט אים הפה שאסר הפה שהתיר איך האב נישט געזאגט מאכט אויב נישט ער סטראשעט איך שרייב צום רעבן.

ער זאל ברענגן פון פון די צמח צדק איז דא א ספר א גאנצע ספר דער הייסט אדערס ראיות פון נגלה פון חסידות דאס געווען בפשיטות וואס מ'קען זאגן אז ער קלינגט צו מיר שפעט ביינאכט און זאגט איך דארף דיר קומען צו דיר ער קומט און ער ווייזט אים די בריוו און ער וויינט ווי א קינד.

איז דאס ש ש, דאס מאכט א שאק די גאנצע בנין. זאגט אים דער רבי, איך ווייס נישט אויב די בארד פון דיין קינד איז די ערשטע שטאק, אדער די צווייטע אדער דריטע, אבער אפילו אויב דאס איז די העכסטע שטאק, אויב דו גייסט מיט אים א מלחמה, דו ווילסט אים ברעכן, דאס וועט שאקלן זיך די תפילין און די ציצית. ער וויינט ווי א קינד און זאגט מיר, דער רבי האט האב מיין קינד ליב, אסאך מער ווי איך. מיטאמאל איז ער געכאפט אז די גאנצע כעס איז נישט אויף די קינד, אויף זיך, פארשטייסט זיך וואס, ער גייט מיט א בארד און איך איז יעדער מלמד ער מאכט א שטאק, מאכט א שטאק, נאך א שטאק און נאך א שטאק, מען דארף וויסן דאס אז פון איין זייט איז עס א גרויסע זכות, והראיה אז די רבי געזאגט אויב האסט א ספק זיין א מלמד נישט זיין א מלמד.

מיין שמייכל אדער מיין לעקח צו די קינד, דאס קען האבן השפעה, דאס קען האבן השפעה, והראיה אז ער געדענקט, אויב די רבי רעדט מיט דעם אדער, זייער וויכטיג צו פראפעסאר בער האנאווער האט אונז געגעבן ביי אונז געזאגט אמאל ער איז געפארן צו ספיטשן דאס. אדער וועלוול גרין אדער בראנאווער איך געדענק נישט, איז ער נישט געוואלט אז די סטודענטן די סטודענטן נישט האבן די שיעור, איז ער געזאגט די שיעור אויף די קאסעטן, אמאל די גרויסע קאסעטן די גרויסע קאסעטן, און ער האט געבראכט, און ער איז געקומען צו די אוניווערסיטע און ער האט געוואלט זען ווי גייט עס, ער קומט און ער זעט שטיל שטיל שטיל, און מען הערט אים רעדן.

אומר אני הבאתי להם, ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו, וואס איז מיין אויפגאבע? סאך מאל א מלמד, וואס ווילסטו פון מיר? וואס ווילסטו פון מיר? איך האב געזאגט די שיעור, ער הערט נישט, פארוואס איז מיין שולד? אונזער אחריות בעצם איז אז ער וועט הערן, און אויב ער הערט נישט, און אויב עס איז אזוי אזוי איז אונזער פראבלעם, פראבלעם, נישט נישט פראבלעם, אונזער אתגר, טשאלענדז, אז מיר דארפן מאכן, אמאל איך גערעדט מיט איינער, א ליטווישע דווקא, ער האט געזאגט מיר אז ער איז געגאנגען צום רעבן, איז דער רבי האט געפרעגט אים וואס, ער איז געווען א מלמד, וואס וואס דו ביסט מלמד, א מורה, זאגט אים דער רבי וויפיל צייט נעמט צו גרייטן א שיעור, איז געזאגט א צוואנציג מינוט,

אינטערעסאנטע שיעור, פארשטייסט אינטערעסאנט שיעור, איך געדענק איך האב געהאט א מורה אורלאנסקי, איז יעדע מאל איז דא א גמרא ער האט געמאכט א ספק אין לעבן, וואס געווען אז איינער מזיק וואס זאגסטו, און שפעטער האט מען געלערנט די גמרא, פארשטייסט. שוין, צו רעדן ס'איז זייער לייכט, ברוך השם איך בין נישט א מלמד, איך בין א שטיקל אבער נישט, אבער מען דארף וויסן איין זאך, דאס איז א גרויסע ממש אזא זכות, באמת אזא זכות, אויב נאך א צוואנציג יאר א אינגל ער ווערט אויכעט א מלמד, אדער ער, יעדער מענטש א מלמד, צו זיך אליין, צו די קינדער. היינט מען דארף איז דא אינפארמעישן און איז דא אינספירעישן, איך זאג אינספירעישן, איז אסאך מאל מיר טראכן נאר אויף אינפארמעישן, ער וועט וויסן די גמרא, וויסן די רשי, וויסן די תוספות, מען דארף אויכעט די די לחלוחית, די חיות, די. חיים לברוכה. דו ווייסט, איך קען אייך העלפן, איז דא ביי אייך א גרויסע זכות אז דער בנין איז א חורבן ממש. יא, איך זאג עס איז זייער זייער א גוטע זאך פון איין זייט, ווייל אסאך מאל איז די לוקסוס מאכט מיר פארלירן, איך געזען דאס אין כפר חבד, איך בין געגאנגען כפר חבד, ס'איז געווען דארטן, ווער האט געלערנט אין כפר חבד? ס'איז געווען אמאל די, כ'בין שפעטער געגאנגען צו גרויסע בנין, אמאל די. איז נישט אזוי לוקסוס נישט אזוי ס'איז א געשמאק נאך דעם ער האט מיר געזאגט ער האט מיר געזאגט אז געקומען די פאליציי פון די שטאט צו זעהן איז נישט געגאנגען אריין בכלל.

מענטשן פון פולין, יידן, און זיי געווען פון זיי אסאך פראפעסארן, און זיי אין די קריג זיי געווען אין די קלויסטער ביי די גוים, און ס'איז געווען איינער געפארן דריי יאר אין פולין צו צו הייבן זיי. איז זיי נישט געוואוסט גארנישט, ס'איז געווען די מעמד פון זייער קליינע קינדער אין די קלויסטער, אין די ווייסט, קלויסטער, אין די. איז ער האט געברענגט די זעכציק מענטשן אין אנטווערפן אויף שבת, איז ער האט געזאגט אויב איך קען מאכן א שבת סעודה, אקעי, מ'האט גענומען א זאל, און מ'האט געמאכט א שיינע סעודה, און איך רעד נישט קיין פויליש, איז געווען א מענטש וואס איז געווען די מנשה, די מתורגמן, אקעי, זיי זיצן, און איך הייב זיך אן זאגן אזא ווארט, אזא אויף שבת, וואס איז שבת, וואס איז וויין. זיי זיצן, זיי קוקן אהער, קוקן אהין. איך האב מיר געפילט אזוי שלעכט, דו ווייסט אסאך מאל ביי די א מלמד אויך, ער זעהט די קינדער, הם סופרים את הזבובים אמאל, אקעי, וואס מ'קען מאכן. איז איך אלעמאל ווען איך האב א פראבלעם, איך רעד צו די אייבערשטער, איך זאג אייבערשטער גיב מיר עפעס א איידיע, עפעס א איידיע. און מיטאמאל געכאפט. איך זאג, איך וויל זינגען א ניגון.

איך גיי און זינג כמעט חוץ פון איינער אדער צוויי יעדער איינער געוואוסט די ניגון און די גאנצע בלאק פון ארויס און זיי געקומען און יעדער זיי נישט געוואלט לכתחילה צינדן ליכט אויף שבת איך קען צינדן איך קען צינדן איך קען צינדן יעצט נישט שבת שבת אבער נאך שבת נאך שבת יא איך געזען אמאל איז די רבי אדער די מאמע אדער די טאטע איך ווייס וואס ער האט געזינגט די ניגון און ער האט נישט געוואוסט אז ער מאכט א זריעה און די בוים יעצט שפרינגט ארויס אסאך מאל מיר ווייסן וואו אבער אסאך מאל איר זאגט א ווארט אבער שפעטער אסאך יארן צוריק ס'וואקסט מיטאמאל ער געדענקט ס'געווען ביי אונז א ס'געווען ביי אונז א בחור וואס ער איז געלייגט תפילין אסאך מאל שפעטער ער. ער איז נישטא, ער קומט נישט. איך זע אין די גאס, איך פרענד מיט א שיקסע און איך וויל מאכן א חתונה מיט א שיקסע, איך וויל נישט לייגן תפילין. איך זאג אים, דו קענסט לייגן תפילין? אה, ניין, ניין, ניין, אויב יא, נאך א זעקס אדער מאנאטן איך זע אים, נו וואס? זאגט מיר, ניין, איך האב נישט געמאכט חתונה מיט איר, פארוואס? איך געהאט א חבר וואס ער אויכעט לעבט מיט א שיקסע. און איך האב זאגט צו אים, איך גערעדט מיט די שליח דארט, און ער זאגט מ'האט נישט חתונה, וואס זאגסטו? איך ווייס נישט. איז ער פרעגט די די וואס ער לעבט מיט א שיקסע, ווי הייסט די פרוי, די מיידל? ער זאגט איז איזאבעל, איז זעוועל איזאבעל. זאגט ער איך פארשטיי נישט. דיין מאמע הייסט אזוי? ווי דו קענסט מאכן א חתונה מיט אויב די מאמע די נאמען פון די מאמע ווי קענסטו מאכן אויס שידוך פארשטייסט אויס שידוך פארשטייסט איז דער פרייער געהערט אמאל אז מען קען נישט מאכן חתונה און דאס איז געווען.

וואס עפעס? וואס איז די ווארט אינגל? ווייל אסאך מאל מען הערט א ווארט, מען צינדט די ליכט, און ו ק קאפסא ווען איך פאר, איך בין איז ו ו וואס איך גיי גערעדט גערעדט מיט אים, ניין! האסט געוועט איינמאל א צינד אפ, ס'בלייבט, פארשטייסט? פארשטייסט? אפילו דו רעדסט צו די מלמדים און צו דיין כיתה, איך רעד, איך רעד, איך רעד, און איך רעד צו די וואנט, דו פילסט אמאל א מ א? ניין, דו פילסט נישט. זעלטן. זעלטן. אבער דארף וויסן דאס קען ברעכן ווי אין מעמד הר סיני איז נישט געווען א הד ווייל פארוואס איז געגאנגען אריין אין די וועלט איז אין די וואנט מענדל זאג לחיים מענדל לחיים וברכה מענדל

אבל אתם לא וואטסעפ, אתם לומדים אידישע נשמות, אידישע נשמות. ווי שטייט דארטן אז מען דארף קוקן אויף א איד ווי איז מחשבה הקדומה דא"ק. פיין, שכוח, שכוח.